אקעי וואס האבן אונז היינט? אונז האבן צוויי פרשות וואס האבן נישט קיין סאך שייכות, מען קען עס רופן דריי פרשות, אבער די ערשטע פרשה איז בהעלותך את הנרות, די סדר הדלקת המנורה, און נאכדעם איז דא די סדר טהרת הלווים, און צו דעם איז דא די הלכה פון וועלכע יאר ביז וועלכע יאר איז ער משרת די לוי. איז קודם בהעלותך את הנרות, די סדר הדלקת המנורה שטייט שוין דאס איז שוין אפשר די דריטע אדער פערדע מאל וואס שטייט אין די תורה, מען דארף פארשטיין יעדע מאל, רשי זאגט אז דאס האט א שייכות מיט די קרבנות הנשיאים, וואס טוט אהרן, ס'איז אפשר איין פשט, דארף דאס איז זיכער נישט נאר די איינציגסטע פשט וואס וואס קומט עס דא אריין ווייטער ס'האט זיכער צו טון מיט דעם וואס מ'מאכט בויט דא די משכן און דאס די לעצטע מאל וואס מ'בויט די משכן און ממילא קומט עפעס אריין א מנורה מ'דארף אבער פארשטיין בעסער אפשר האט עס צו טון מיט דעם מבין שני הכרובים דאס איז אל מול פני המנורה און די מנורה איז מחוץ לפרוכת העדות קען זיין ווי שטייט אין פרשת תצוה מ'דארף פארשטיין דאס איז א זאך וואס איז שווער צו פארשטיין שטייט נאכאמאל די מעשה המנורה אז ס'איז מקשה כמראה אשר הראה השם דאס שטימט די סדר וואס כסדר זאגן אלעס איז כאשר הראה השם אבער פארוואס שטייט נאכאמאל אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות דאס איז עפעס אלץ דברים שצריכים ביאור. ס'איז א וויכטיגע פרשה וואס דאס איז די פרשה ווי אזוי מ'האט מטהר געווען די לווים און מ'לערנט גוט פון דא אן עפעס אייפער לערנען ווי אזוי מ'ציילט די לווים ווי אזוי מ'געבט יעדן איינעם א דזשאב ווי אזוי מ'זאגט זיי ווי זיי דארפן גיין און ווער איז ממונה אויף זיי אבער און ווי אזוי מ'האט זיי פודה געווען קעגן די בכורים פון די אידן אבער ס'איז דא נאך אלץ נישט גענוג אזוי ווי אזוי מ'האט געזען ביי די כהנים אין פרשת תצוה. און אין פרשת צו אז ס'דא א סדר המילואים, מ'דארף נעמען די גוף פון די כהנים, ס'נישט גענוג די אלע עבודות און דאס אז מ'האט זיי בוחר געווען אלעס, מ'דארף זיי געבן, מ'דארף שפריצן בלוט דעמאלטס און אזוי ווייטער, מ'דארף עפעס טון א טהרת הכהנים, ענליך צו דעם לכאורה איז די טהרת הלוויים, און מ'טוט טאקע זייער ענליך, מ'נעמט מי חטאת, נאך א אינטערעסאנטע זאך וואס מ'טוט, מ'גאלט זיי אפ די האר, ענליך צו א נזיר וואס גאלט אפ די האר סוף זיין ימי נזירות איז דא אויך, מ'דארף פארשטיין פארוואס אבער דאס איז די פאקט, און מ'נעמט קרבנות א פר לחטאת ולעולה, און א מנחה, ווייטער די סדר פון א חטאת, א סדר פון טהרה, אזוי ווי מען טוט אלעמאל, און מען טוט נאך א דריטע זאך וואס דאס איז תנופה, תנופה איז נאך א זאך וואס ווערט נתחדש דא, אונז האבן שוין געזען ביי די מילואים אויך איז געווען תנופה, ווייטער מען הייבט אויף, עפעס א עבודת התנופה, מען דארף פארשטיין וואס די עבודה איז, אבער ס'איז א סדר תנופה, אבער דא איז א נייע זאך, מען מאכט די תנופה נישט. מען האט שוין געזען ביי די כהנים אויכעט, נישט פאר די קרבנות נאר פאר די מענטש אליינס, כאילו די לוי איז אליינס א קרבן מיט דעם ווערט ער מתקרב ווערט ער ווערט ער נקרב לפני ה', און דורך דעם והבדלת את הלווים מתוך בני ישראל ואחרי כן קען זיי טון די עבודת אוהל מועד, און אזוי פירט טאקע די תורה אויס כי לי כל בכור, שוין געלערנט, די אייבערשטער האט גענומען די לווים און כאילו מיט דעם ווערט מקוים ווערט געפאקט די פאקט פון די די מענטשליכקייט פון די לווים די גוף הלווים ווערט קדוש דורך די סדר. און דעמאלט ווערט די נתונים נתונים און דורך דעם איז די עבודה לכפר ולא יהיה נגף אזוי ווי מיר לערנען זיי זענען שומר ס'זאל נישט זיין קיין נגף וואס א צווייטער האט געמענט זיין א נגף איז דאס די לעצטע מאל ס'הייסט חוץ פון אלע זאכן איז האט מען געדארפט נאך טון די טהרה און תנופה וואס דעמאלטס קען גיין כאילו אריין ווערן נתחנך די לוויים אין די קדושת הלוויה און ס'ווערט ויעש משה ואהרן שטייט אויף יעדע זאך די ציווי און מ'האט טאקע אזוי געטון ויתחטאו ויכבסו בגדיהם וינף אותם תנופה ויכפר עליהם אהרן ואחרי כן נאר נאכדעם זענען זיי געקומען צו טון די עבודה, אלעס געטון אזוי ווי כאשר צוה השם. יעצט, יעצט אז מען האט שוין געמאכט די לווים, זיי זענען שוין ראוי לעבודה, דארף מען וויסן די סדר ווען זיי קומען. עס שטייט א הלכה, מבן חמש ועשרים שנה ומעלה קומט ער, ביז בן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה ולא יעבוד עוד, דאס איז א שטיקל סתירה, פריער האבן זיי געשטאנען אלץ פון דרייסיג, זאגט שוין דא רש"י א תירוץ אז פון פינף און צוואנציג ביז עס איז זיך מתחנך, תירוצים, אבער ס'א, דאס שטייט אנדערש ווי עס שטייט פריער. און אבער וואס שטייט אז נאך פֿופֿציק איז ארבייט ער שוין נישט אבער עפעס קען ער יא טון ושרת את אחיו באוהל מועד לשמור משמרת ועבודה לא יעבוד וואס איז די פונקטליכע די משמרת אזוי ווי מיר האבן געלערנט ס'דא פארשידענע זאכן וואס לווים טוהן זיי טראגן לכאורה די טראגן דארף מען זיין א גיבור דארף מען זיין ווייניגער ווי פֿופֿציק אז א מענטש איז שוין אלט שווער צו טראגן משמרת איז פשוט צו היטן אונז לערנען מסכת מידות מסכת תמיד אז ס'איז געווען ממש שמירות אין בית המקדש פונקטליך צו מיינט דאס אדער אפשר אנדערע זאכן. דא זאכן מיינט לפי היכולת די סיבה פון די צוואנציג און פופציג איז דאך נישט גזירת הכתוב איז פשוט אז א מענטש איז נישט גענוג שטארק ממילא זאכן וואס ער דארף נישט דאס קען ער יא טון דאס איז לכאורה די פשט אז א רעטייערמענט עידזש אבער די רעטייערמענט עידזש איז נאר פאר די חלקים וואס איז שייך נאך א אינטערעסאנטע זאך וואס מ'האט געזען אין די פריערדיגע פרק אין די נקודה פון טהרת הלווים איז אז מ'האט געזאגט אז ס'איז אזויווי א קרבן אזוי ווי יעדע קרבן מאכט מענטשן אידן סמיכה, די אידן האבן געמאכט סמיכה אויף די לווים, ווער זענען די אידן? אפשר א שליח פון זיי משה בשליחות אבער על כל פנים, דאס הייסט כאילו אזוי ווי מען זעט נתונים נתונים מתוך בני ישראל, ממש אזוי ווי א קרבן וואס דער אייבערשטער האט גענומען כל בכור, אנשטאטס דעם נעמט מען יעצט די לווים, ממילא דארפן די אידן וואס זיי שיקן כאילו די לווים נתונים לאהרן אנשטאטס זיך, דארפן זיי סומך זיין ידיים, דארפן זיי מאכן תנופה, אלץ אזוי ווי מען ברענגט א קרבן, מען ברענגט א פי, ביכורים אנדערע קרבנות מאכט תנופה, אזוי די לווים ווערן קודש. איז עד כאן דא איז מער ווייניגער ענדיגט זיך די סדר, סוף פרק ח' ענדיגט זיך מער ווייניגער די סדר, אלעס וואס מען קען אריין לייגן אין די סדר פון בויען די משכן אלעס איז שוין גרייט, נעקסטע פרשה האלט מען שוין אין די מדבר מעשה איז געשען אין די מדבר, נאכדעם גייט מסעות מען פארט, קען זיין א המשך פון די דגלים און אזוי ווייטער אבער עס איז שוין די נעקסט סטעפ ווי מען פארט שוין, ביז יעצט האט מען אלעס געבויט אלעס שטייט שוין.